אמר רבה בר בר חנה האט רבה בר בר חנה געזאגט הא דאמרי רבנן דאס וואס די רבנן זאגן שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו דריי זאכן דארף א מענטש זאגן אין זיין הויז ערב שבת עם חשיכה איידער ס'ווערט נאכט, עשרתם האט איר געמעשרט די פירות וואס מ'עט עסן מארגן? עירבתם, האט איר געמאכט עירובי חצרות כדי מען זאל מעגן ארויסטראגן פון דעם הויז אין דעם חצר? דיע צוויי זאכן איז בלשון שאלה, ער טוט זיי דערמאנען, און ער זאגט זיי, הדליקו את הנר, צינדט אהן די נר שבת, איז דיע דריי זאכן צריך למימרינהו בניחותא, דארף מען זיי זאגן בניחותא, נישט זאגן עס שטרענג, כי היכי דליקבלו מיניה, מען זאל עס פון אים צונעמען, און עס שטייט דאך אפילו ביי תוכחה שטייט דאך אויך, מענה רך משיב חימה, אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט אנא לא שמיעא לי הא דרבה בר בר חנה, איך האב עס נישט געהערט, וקיימתיו מסברא, פון א סברא האב איך פארשטאנען אז מען וויל מען זאל עס מקבל זיין, איז בעסער מען זאגט עס בניחותא. אמר רבי אבהו האט רבי אבהו געזאגט, לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו, א מענטש זאל נישט זיין ביי זיך אין הויז שטרענג, שהרי אדם שטייט שטרענג זאל מען זיין, אבער נישט יתירה, אימה יתירה צופיל נישט, שהרי אדם גדול, א גרויסער מענטש, הטיל אימה יתירה בתוך ביתו, והאכילוהו מען האט אים געגעבן צו עסן, דבר גדול, א גרויסן איסור, ומנו, ווער איז דער גרויסער מענטש? רבי חנינא בן גמליאל, פרעגט די גמרא, האכילוהו סלקא דעתך, קענסטו זאגן מען האט אים געמאכט עסן א דבר איסור? השתא בהמתן של צדיקים, די בהמות פון די צדיקים, אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם, ברענגט דער אייבערשטער נאך זיי ניט קיין שטרויכלונג, ווי די מעשה מיט די אייזל פון ר' פנחס בן יאיר ס'האט נישט געוואלט עסן וואס איז נישט געמעשרט, צדיקים עצמן לא כל שכן, אז דער אייבערשטער מאכט נישט זאלן עסן א דבר איסור, איז תוספות שוין דא מסביר. כאטש ס'איז דא אין גמרא, רבי ירמי' בר אבא האט פארגעסן, האט געגעסן פאר הבדלה, צו נאך אזעלכע זאכן טרעפט מען, איז די טייטש איז אזוי אז דא רעדט מען בזמן האיסור צו עסן, קאן זיין אזוי א מכשול קאן מען האבן, אבער עסן א חפץ וואס די חפץ אליין איז א דבר איסור דאס נישט. וויאזוי קענסטו זאגן מ'האט אים געבן צו עסן אלא ביקשו להאכילו דבר גדול, מ'האט אים געוואלט עסן געבן צו עסן א גרויסן איסור, ומאי ניהו, און וואס איז דאס אבר מן החי, ס'איז ווען מ'האט געשאכטן די בהמה איז פארלוירן געגאנגען א אבר, ווייל די קנעכט האבן פאר איהם מורא געהאט, האבן זיי אפגעשניטן א אבר מן החי און זיי האבן געברענגט אויף דעם ארט, ער זאל ניט פארשטיין. אבער אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידי צדיקים, האט דער אייבישטער אים געראטעוועט ער זאל נישט ווערן נכשל, רש"י. שלח ליה מר עוקבא לרב אלעזר, מר עוקבא האט געשיקט צו רב אלעזר'ן, בני אדם העומדים עלי, די מענטשן וואס זיי שטייען אויף אויף מיר, זיי טוען מיר שלעכטס, ובידי למסרם למלכות, איך קען זיי איבערגעבן למלכות, כ'קען אויף זיי מסר'ן און מ'וועט זיי שטראפן. מהו. וואס זאל איך טון? שירטט האט ער געמאכט שורות, וכתב ליה ער האט אים געשריבן דעם פסוק, אמרתי איך האב געזאגט אשמרה דרכי איך וועל היטן מיינע וועגן מחטוא בלשוני פון צו זינדיגן מיט מיין צונג, אשמרה לפי מחסום איך וועל היטן מיין מויל צו פארשליסן

שלח ליה האט אים מר עוקבא געשיקט, קא מצערי לי טובא, זענען זיי מיר זייער מצער, ולא מצינא דאיקום בהו, כ'קען נישט ווי מ'זאגט אויסהאלטן, אזוי זענען זיי מיר מצער. שלח ליה האט ער אים געשיקט א צווייטן פסוק, דו ווילסט ווערן פון זיי געראטעוועט? דום לה'.

גיי פרי און שפעט זיי עוסק אין תורה, והם כלים מאליהם, זאגט תוספות כאטש עס שטייט דאך המוסר דינו לשמים הוא נענש תחילה, אבער דאס אז מען מיינט לעסוק בתורה דאס הייסט נישט מוסר דינו לשמים, הדבר יצא מפי רב אלעזר, די זאך איז ארויסגעגאנגען פון רב אלעזר'ן. און פארשטייט זיך אז מר עוקבא האט אים געפאלגט, ונתנוהו לגניבא בקולר, גניבא, דאס איז געווען דער וועלכער האט אויף אים געקריגט, האט אים געגעבן קולר, קולר ווערט אנגערופן מיט די אין די אייזערנע קעטן וואס דארט טוט מען בינדן די וואס זענען פארשריבן למלכות אז מען זאל זיי הרג'ענען, שלחו ליה למר עוקבא. מען האט געשיקט צו מר עוקבא'ן זמרא מנא לן דאסור, פון וואנען ווייסן מיר? ווען מען טרינקט אין די בית המשתאות טאר מען נישט דארט זינגען. שירטט וכתב ליה האט ער געשריבן, געמאכט שורות און געשריבן, אל תשמח ישראל אל גיל כעמים. אין פסוק שטייט מיט א כ', ס'איז מיר א ווינדער. וואס מען פארבעסערט נישט אז אנשטאט א בית דארף שטיין א כף, פרעגט די גמרא ולישלח ליה מהכא, זאל ער זיי שיקן פון דעם פסוק בשיר לא ישתו יין, ווען מען זינגט זאל מען נישט טרינקען קיין וויין, ימר שכר, ס'וועט זיין ביטער דער אלטער וויין, לשותיו, צו די וואס טרינקען דאס, ענטפערט די גמרא, אי מההוא, פון דעם פסוק בשיר לא ישתו יין, הוה אמינא וואלט איך געמיינט הני מילי זמרא דמנא, איך וואלט געוואלט מיינען דעמאלט ווען מען שפילט מיט כלים, פידל און אנדערע אינסטרומענטן, דעמאלט טאר מען נישט טרינקען קיין וויין, אבל דפומא. ווען מען זינגט מיטן מויל שרי מעג מען, קמשמע לן, דעריבער האט ער אים געשיקט דעם פסוק. אל תשמח ישראל. ברוך השם, מסכת גיטין, דף ז, עמוד א', די שורה הייבט זיך אהן מיט דעם ווארט דמנא. אמר ליה רב הונא בר נתן לרב אשי, האט רב הונא בר נתן געפרעגט רב אשי, מאי דכתיב וואס ס'שטייט אין פסוק קינה ודימונה ועדעדה, וואס איז דאס די טייטש? אמר ליה האט אים רב אשי געענטפערט, מתוותא דארץ ישראל קחשיב, ער רעכנט אויס די שטעט פון ארץ ישראל. אמר ליה, האט רב הונא בר נתן געזאגט צו רב אשי, אטו אנא לא ידענא, ווייס איך דען ניט דמתוותא דארץ ישראל קא חשיב אז ער רעכנט אויס די שטעט? איך ווייס אויך דאס, נאר ס'איז דא אויך א טייטש אויף דעם פסוק, אלא רב גביהא מארגיזא, רב גביהא פון דער שטאט ארגיזא, אמר בה טעמא האט געזאגט טייטש פון די פון דעם פסוק, כל שיש לו קנאה על חברו, דער וועלכער האט אויף זיין חבר א כעס ווייל דער חבר האט אים מצער געווען, ודומם, און ער שווייגט, דאס איז די טייטש קינה, ער האט א כעס אויף זיין חבר, ודימונה, און ער שווייגט, איז ועדעדה מיינט מען שוכן עדי עד. דער וואס רועט אייביג עושה לו דין, טוט זיך אננעמען זיין עוולה און מאכט פאר אים א דין. אמר ליה, האט אים רב אשי געפרעגט, אלא מעתה, אז דו זאגסט אז די שטעט קען מען אויך טייטשן, צקלג ומדמנה וסנסנה הכי נמי, דא וועסטו אויכעט זאגן עפעס א טייטש?

כל מי שיש לו, יעדער וואס ער האט, צעקת לגימה על חברו, א געשריי לגימה פון עסן פון זיינע שפייז אויף זיין חבר, דער חבר איז אים מסיג גבול, ער נעמט פון אים צו די פרנסה, דאס איז די טייטש ציק, א צעקת לג פון לגימה. יעצט, ומדמנה מיינט מען ודומם, און ער שווייגט,

ס'איז געווען דער סדר אז מ'האט געמאכט פאר די חתנים כלילא א קרוין, פון וואנען ווייסן מיר אז מ'טאר עס נישט מאכן? אמר ליה האט ער אים געזאגט מדרבנן, די רבנן האבן גוזר געווען אז מ'זאל נישט מאכן די עטרות חתנים, דתנן מיר האבן געלערנט בפולמוס של אספסיאנוס, ווען די חייל די ארמעי פון אספסיאנוס האט ארומגערינגלט ירושלים, גזרו על עטרות חתנים, האט מען גוזר געווען אויף עטרות חתנים, אויף עטרות כלה האט מען נישט גוזר געווען, כדי לחבבה על בעלה, ועל האירוס און פאר אזא אינסטרומענט וואס ס'הייסט אירוס האט מען אויכעט גוזר געווען אדהכי, צווישנצייט קם רב הונא לאפנויי איז רב הונא אוועק געגאנגען אמר ליה רב חסדא האט רב חסדא געזאגט רב חסדא געווען א תלמיד פון רב הונא און ווען דער רבי איז דארטן געוועזן האט ער גארנישט ניט געוואלט זאגן. ווען רב הונא איז אוועק געגאנגען האט רב חסדא געזאגט צום ריש גלותא, קרא כתיב שטייט אין פסוק, כה אמר השם אלקים, הסיר המצנפת, אפטאן די מצנפת, והרים און אויפהייבן העטרה, די קרוין, זאת לא זאת,

בזמן שמצנפת בראש כהן גדול, ווען דער בית המקדש איז דא און דער כהן גדול טוט אן די בגדי כהונה, עטרה בראש כל אדם, אז יעדע מענטש קען אנטון עטרה, דאס וואס שטייט כל אדם איז לאו דווקא, ווייל מיר זאגן דאך אז ביי נשים האט מען נישט גוזר געווען, נסתלקה מצנפת מראש כהן גדול, ווען ס'גייט אוועק די מצנפת מראש כהן גדול, נסתלקה עטרה מראש כל אדם. אדהכי, ווען רב חסדא האט אזוי גערעדט מיט דעם ריש גלותא, אתא רב הונא, איז געקומען רב הונא אשכחינהו, האט ער זיי געטראפן דהוו יתבי זענען געזיצן צוזאמען, רב חסדא האט דאס געזאגט צום ריש גלותא, אמר ליה, האט רב הונא געזאגט צו זיין תלמיד רב חיסדא, האלקים איך שווער מדרבנן, דער איסור איז נאר מדרבנן, און דער פסוק וואס דו האסט דערמאנט רעדט זיך ביי די עטרה פון מלך, ער האט געזאגט נבואה אז ס'וועט ווערן בטל די כהונה און די מלכות וועט אויך ווערן בטל.

אמר ליה האט ער אים געזאגט, דומיא דכהן גדול, מען האט גע'אסר'ט דאס וואס איז גלייך צום כהן גדול, בגברי מענער, אבל בנשי אבער פרויען לא האט מען נישט גע'אסר'ט. מאי זאת לא זאת? דרש רב עוירא האט רב עוירא גע'דרש'נט, זימנין אמר לה משמיה דרב אמי, אמאל האט ער עס געזאגט אין נאמען פון רב אמי, וזימנין אמר לה משמיה דרב אסי, אמאל האט ער עס געזאגט אין נאמען פון רב אסי, ווייל ער האט דאס געהערט סיי פון רב אמי סיי פון רב אסי, האט ער געזאגט אזוי, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, ווען דער אייבערשטער האט געזאגט צו די אידן, הסר המצנפת והרם העטרה, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, האבן די מלאכים געזאגט פארן אייבערשטן, רבונו של עולם, זאת להם לישראל, דאס קומט צו די אידן, שהקדימו לפניך בסיני, זיי האבן זיך געפעדערט פאר דיר ביי דעם סיני, נעשה לנשמע. אמר להם, האט דער אייבישטער גענטפערט צו די מלאכי השרת, לא זאת להם לישראל, קומט דען דאס נישט צו די אידן, שהשפילו את הגבוה, זיי האבן געמאכט נידריג די הויכע, והגביהו, און זיי האבן אפגעהויבן את השפל די נידריגע, והעמידו צלם בהי. דרש רב עוירא, רב עוירא האט געדרשנט, זימנין אמר לה משמיה דרב אמי, אנדערע מאל האט ער עס נאכגעזאגט אין נאמען פון רב אמי, וזימנין אמר לה משמיה דרב אסי, אנדערע מאל האט ער עס נאכגעזאגט אין נאמען פון רב אסי. מאי דכתיב, דאס וואס שטייט אין פסוק כה אמר השם, אם שלמים, שלמים איז די טייטש גאנץ, מצומצם. וכן רבים, ס'וועט זיין אסאך, וכן נגוזו ועבר וגומר. אם רואה אדם, אויב א מענטש זעט שמזונותיו מצומצמים, אז זיין פרנסה איז קנאפלעך, ס'פינקטלעך, יעשה מהם צדקה, זאל ער מאכן פון דעם צדקה, דאס איז די טייטש שלמים. וכל שכן כשהן מרובין, דאס איז די טייטש וכן רבים, א כל שכן ווען די פרנסה האט ער בריוח. מאי וואס איז די טייטש וכן נגוזו ועבר, תנא דבי רבי ישמעאל, כל הגוזז מנכסיו. דער וואס טוט אפשערן אראפנעמען פון זיינע פארמעגן, ועושה מהן צדקה, און ער מאכט פון דעם צדקה, ניצל מדינה של גיהנום, ווערט ער געראטעוועט פון דין פון גיהנום. משל לשתי רחלות, א משל צו צוויי שעפסן,

איך טו צוגלייכן ווען מען גייט דורכן טייך, דורך די גזיזה גייט מען דורך די זעלבע זאך אז מען נעמט אראפ פון די נכסים צדקה ווערט מען געראטעוועט מדינה של גיהנום. שטייט דארט ווייטער אין פסוק ועניתיך אמר מר זוטרא אפילו עני המתפרנס מן הצדקה אפילו ארעמאן וואס ווערט געשפייזט פון צדקה יעשה צדקה. זאל אויך טון צדקה. שטייט דארט ווייטער אין פסוק לא אענך עוד, תנא רב יוסף, שוב אין מראין לו סימני עניות, אז דער עני גיט צדקה ווייזט מען אים מער נישט קיין סימנים פון ארעמקייט. רש"י. אין דער משנה האמיר געלערנט די גרעניצן פון ארץ ישראל לגבי

זאגט די גמרא, למימרא, קומט דאך פון דא אויס דעכו לצפונה דארץ ישראל קיימא, אז עכו איז אין סוף צפון, ווייל אזוי א זאג איך דאך פון עכו אן ביז צפון עולם איז חוץ לארץ, הייסט עס אז עכו איז צפון זייט פון ארץ ישראל. ורמינהו, כ'דארף פרעגן א קשיא. מיר האבן געלערנט היה מהלך מעכו לכזיב, איינער איז געגאנגען פון דער שטאט עכו צו דער שטאט כזיב, מימינו, די רעכטע זייט פון דעם וועג, וואס די רעכטע זייט איז למזרח הדרך, מזרח זייט פון וועג. טמאה איז עס טמא משום ארץ העמים אז איך זאג דא א אז רעכטס איז מזרח הייסט דאך אז רעכטס פון וועג איז מזרח דארף מען דאך זאגן אז דער וועג גייט פון דרום צו צפון כ'קען נישט זאגן דער וועג גייט פון צפון צו דרום ווייל אויב דער וועג גייט פון צפון צו דרום, אז איך זאג מימינו למזרח הדרך טמאה משום ארץ העמים, איז דאך מימינו וועלכע ס'איז דארטן דאך דער ים, דארט איז דאך נישטא די גרעניץ, דארף איך זאגן וועלכע זייט גייט ער? ער גייט אויף, לגבי ארץ ישראל ווי גייט ער? אויף מזרח זייט פון ארץ ישראל, און ער גייט פון דרום צו צפון, איז מימינו פון דער רעכטער האנט למזרח הדרך טמאה איז טמא משום ארץ העמים, די חכמים האבן גוזר געווען אז ארץ העמים איז מטמא, איז מימינו איז ארץ העמים ופטורה מן המעשר, און ס'פטור פון מעשר ווייל די רעכטע זייט פון דעם וועג איז דאך חוץ לארץ. דאס האט דעם דין ווי חוץ לארץ, רש"י לייגט צו די ווארט כדין חוץ לארץ, ווייל אין אמת'ן חוץ לארץ וואס איז נאנט צו ארץ ישראל איז אויך מחויב אין מעשר מדרבנן, דארף מען טייטשן עס איז פטור פון מעשר מדין תורה ומן השביעית, און עס גייט נישט דארט אן די דינים פון שמיטה יארן, עד שיוודע לך שהיא חייבת, שטענדיג איז די רעכטע זייט פון וועג, ארץ העמים. נאר אויב דו וועסט קומען אויף א פלאץ וואס מענטשן וועלן דיר זאגן אז רעכטע זייט איז ארץ ישראל, ווייל עס קען אמאל זיין אז די וועג טוט זיך אביסל פארדרייען צו מערב, און אויב דער וועג ציט זיך אביסל אריין צו מערב, דער וועג וועלכער גייט פון דרום צו צפון ציט זיך אביסל אריין אין מערב, דעמאלט קומט אויס אז די רעכטע זייט איז אויכעט ארץ ישראל, ביז אז ס'איז קומען אז דו ווייסט זיכער אז די ארט איז ארץ ישראל, דעמאלט איז ארץ ישראל. אבער נארמאל איז די רעכטע זייט פון וועג איז חוץ לארץ, משמאלו די לינקע זייט, וואס די לינקע זייט איז למערב הדרך, די מערב זייט פון דעם וועג, טהורה משום ארץ העמים, איז ארץ ישראל האט נישט דעם דין ווי ארץ העמים. וחייבת במעשר, עס איז מחויב פון מעשר, ובשביעית, עס גייט אן קדושת שביעית, עד שיוודע לך, ביז דו וועסט וויסן שהיא פטורה, ווייל עס איז דא אנדערע מאל וואס דער וועג טוט זיך אביסל ארויסשלעפן פון דער, אזוי איז דער וועג דער גרעניץ פון ארץ ישראל מיט חוץ לארץ, אנדערע מאל גייט דער וועג אביסל מער צו מזרח, אז דער וועג גייט מער אויף מזרח, איז דאך די לינקע זייט אויכעט חוץ לארץ. עד היכן, ביז ווי גיבט מען דעם סימן אז דער וועג איז די גרעניץ פון ארץ ישראל? עד כזיב, ביז דער שטאט כזיב. רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר משום אביו, רבי ישמעאל ברבי יוסי זאגט אין נאמען פון זיין טאטן, עד לבלבה, ביז דער שטאט לבלבה. איז זעהן מיר דאך דא א, ווי מיר האבן פריער געזאגט, אז ער גייט פון עכו צו כזיב, אז די רעכטע זייט איז מזרח און די לינקע זייט איז מערב, און די רעכטע זייט איז חוץ לארץ, מוז איך דאך לערנען אז ער גייט פון דרום צו צפון, און אז ער גייט פון דרום צו צפון, איז וועלכעס איז צפון פון ארץ ישראל? עכו צו כזיב? איז דאך צפון זייט פון ארץ ישראל כזיב, נאר עכו איז אביסל אויף דער מזרח זייט אביסל אריינגעצויגן, זע איך דאך פון דעם א, נישט ווי אין דער משנה, נאר איך זע דא א אז עכו איז געוועזן אויף מזרח זייט. אמר אביי, האט אביי געזאגט, רצועה נפקא, אין אמת'ן איז עכו אין צפון זייט, און דער מאירי איז דא מוסיף אז אין אמת'ן איז עכו נישט ווי איך האב פריער געלערנט אין דעם ווינקל, צפון מזרח, נאר דאס איז צפון מערב, ווייל עכו איז לעבן ים, נאר וואס דען, ביי דעם ריבוע פון ארץ ישראל איז טאקע עכו צפון זייט, נאר וואס דען, עס גייט ארויס נאך עכו א פאס, וואס די רצועה האט דעם דין ווי ארץ ישראל, און נאך דער רצועה איז כזיב, און דער וועג וואס גייט ביי דער רצועה, דער וועג גייט מזרח זייט פון דער רצועה, אז דער וועג גייט מזרח זייט פון דער רצועה, דעריבער קומט אויס לימינו איז חוץ לארץ, און לשמאלו איז ארץ ישראל. פרעגט די גמרא, ויהיב תנא סימנא הכי, איז דען חשוב אין רצועה אז דער תנא זאל געבן אויף דעם א סימן? קומט ארויס אז דער סימן איז נישט אויף די גרעניץ פון ארץ ישראל, נאר דער גאנצער סימן גייט אויף דער רצועה. גיט דער תנא א סימן אויף א רצועה? זאגט די גמרא אין, יא, קרא נמי יהיב סימנא, מען טרעפט אז דער פסוק גיט א סימן אויף א מסילה, וואס איז טייטש דאס ווארט מסילה? מסילה א סטעזשקע, א שמאלן וועג. אז דער פסוק גיט אויף דעם א סימן, קען דער תנא אויך געבן א סימן. דכתיב שטייט אין פסוק, ויאמרו זיי האבן געזאגט הנה חג השם בשילה, ס'איז א יום טוב פון שילה, מימים ימימה, פון אלע יארן, וואו איז דאס שילו? אשר מצפון לבית אל, שילו איז צפון זייט פון בית אל, מזרחה השמש, מזרח זייט פון דער זון, למסילה צו די מסילה העולה וואס זי גייט ארויף מבית אל שכמה, פון בית אל קיין שכם, און מנגב און דרום זייט ללבונה, צו לבונה. ויאמר ר' פאפא, האט ר' פאפא געזאגט, דאס וואס שטייט מזרחה השמש מיינט מען למזרחה של מסילה, דער פסוק זאגט אז שילה איז געוועזן מזרח זייט פון דער מסילה, זע איך אז דער פסוק גיט א סימן אויף א מסילה, אבער ס'איז דאך אינגאנצן נישט גלייך. תוספות פרעגט לויט דעם פשט, אויף וועלכע זאך גיב איך דא א סימן? וואס טוט זיך מיט די מסילה צו איך גיב א סימן אויף די שטאט שילה? איך גיב דאך דא דעם סימן וואו שילה איז, און דארטן גיב איך דאך א סימן איך זאל וויסן וואס די מסילה איז, איז צוויי באזונדערע זאכן, לערנט טאקע תוספות א אנדער פשט אינגאנצן. רש"י. תנא חדא, מיר האבן געלערנט אין איין ברייתא, המביא גט בספינה, א גט וואס איז געווארן געשריבן אויף א שיף, און די שיף געפינט זיך אין ארץ ישראל, די געוואסערן, אין די וואסערן, אזוי האב איך געלערנט אין די הוה אמינא, כמביא בארץ ישראל, האט עס דעם זעלבן דין ווי דער גט איז געווארן געשריבן אין די יבשה, און מען דארף נישט זאגן בפני נכתב בפני נחתם. לגבי דעם דין פון בפני נכתב בפני נחתם, האמיר דאך געלערנט אז מען ברענגט דער גט פון חוץ לארץ אין ארץ ישראל דארף מען זאגן, מיר איז נישט נוגע ווער עס האט געשריבן דער גט, וואו ס'איז געווארן געשריבן דער גט, אויב דער גט איז געווארן געשריבן אין חוץ לארץ, אז דער מאן קען זיין פון ארץ ישראל און די עדים זענען פון ארץ ישראל, נאר אויב מען האט אים געשריבן אין חוץ לארץ, דארף דער שליח וואס ברענגט אים זאגן בפני נכתב בפני נחתם, פארקערט דער גט איז געווארן געשריבן אין ארץ ישראל, און דער מאן און די עדים זענען פון חוץ לארץ, אויב ס'איז געווארן געשריבן אין ארץ ישראל, און מען דארף נישט זאגן קיין בפני נכתב בפני נחתם, שטייט דא אזא דין אז אויב דער גט איז געווארן געשריבן אין א שיף, אין די הוה אמינא לערן איך אויף די וואסערן פון ארץ ישראל, איז גלייך ווי ס'איז געווארן געשריבן די יבשה. ותניא אידך, אין א צווייטע ברייתא האמיר געלערנט כמביא בחוץ לארץ, ס'האט דעם זעלבן דין ווי ער ברענגט אין חוץ לארץ, ווייל די וואסער האט נישט דעם זעלבן דין ווי יבשה, די וואסער האט נישט דעם דין ווי ארץ ישראל, איז דאך א סתירה פון די צוויי ברייתות, אמר רבי ירמיה האט רבי ירמיה געזאגט לא קשיא ס'איז נישט קיין סתירה. הא רבנן, הא רב יהודה, הא רבנן, אין דער זאך איז דא א מחלוקת פון רב יהודה'ן מיט די רבנן צי די וואסער האט דעם דין פון יבשה. דתנן מיר האבן געלערנט עפר חוץ לארץ די ערד פון חוץ לארץ הבא בספינה לארץ וואס איז געקומען אין א שיף אין ארץ ישראל, און מען האט פארזייעט אין דער שיף, און ס'איז דארט געוואקסן אין דער שיף. קומט אויס, וואו געפינט זיך יעצט די שיף? אין ארץ ישראל. חייב במעשר ובשביעית. ס'האטן דין ווי ארץ ישראל, ס'איז מחויב פון מעשר, און עס גייט אן די דין פון שמיטה יאר, ווייל די טייכן פון ארץ ישראל זענען גלייך ווי ארץ ישראל. אמר רבי יהודה, האט רבי יהודה געזאגט, נישט אלעמאל האט די שיף, דאס וואס וואקסט אין דער שיף, דעם דין ווי עס וואקסט אין ארץ ישראל, אימתי ווען זאגן מיר ס'איז חייב במעשר בשביעית בזמן שהספינה גוששת, ווען די שיף טוט אנרירן די ערד ווייל די די וואסער איז זייער פלאך, דעמאלט אז די שיף שטייט אויף דער ערד הייסט עס אז די שיף איז אין ארץ ישראל, אבל אין הספינה גוששת אויב די שיף רירט נישט אן די ערד פטור איז ער פטור פון מעשר, און עס גייט נישט אן אויף דעם וואס וואקסט דארטן די דין שביעית, ווייל רבי יהודה לערנט אז די וואסערן פון ארץ ישראל האבן נישט דעם דין פון די יבשה, און ממילא איז שוין נישטא קיין סתירה פון די ברייתות, דאס וואס שטייט המביא גט בספינה כמביא בארץ ישראל, דאס גייט אזוי ווי די רבנן וואס זיי זאגן אז די וואסערן האבן דעם דין ווי ארץ ישראל, און דאס וואס שטייט כמביא בחוץ לארץ דאס גייט ווי רבי יהודה, און ווען רעדט זיך עס ווען די ספינה איז נישט גוששת. אביי אמר, אביי זאגט הא והא רבי יהודה היא ביידע בריית'ס גייען ווי רבי יהודה. ולא קשיא, ס'איז נישט קיין סתירה, כאן בזמן שאין הספינה גוששת, אויב די שיף רירט נישט אן די ערד, דעמאלט האלט טאקע רבי יהודה אז ס'האט נישט דעם דין ווי יבשה, דארט זאגן מיר אז ס'האט דעם דין כמביא בחוץ לארץ, איז דעמאלט זאגן מיר ס'האט יא, דעמאלט דא די די מחלוקת פון די בריית'ס רעדט זיך דאך נישט וועגן מעשר, דארט רעדט זיך דאך וועגן א גט. כאן בזמן שהספינה גוששת, אז די שיף רירט אן די ערד, דעמאלט איז עס דאך אין דער יבשה, דעמאלט אז ער רירט אן די ערד, דעמאלט דארף מען נישט זאגן, ווייל דעמאלט האט ער עס דעם דין ווי ארץ ישראל. אמר רב זירא, האט רב זירא געזאגט, עציץ נקוב, עציץ, עציץ ווערט אָנגערופן, ביי אונז האָט מען געטייטשט אַ מולטער, אַ קעלע, אַ ברייטע כּלי. נקוב, וואָס ער האָט אַ לעכל, מיט דעם וואָס האָט אַ לעכל, איז, האָט עס יניקה, טוט זיך עס שפּייזן פון דער ערד. ווייל אויב דער עציץ האט נישט קיין לעכל דעמאלט ס'קאן וואקסן מען וועט באוואסערן אבער דעמאלט וואס עס וואקסט אין דעם עציץ איז נישט גלייך ווי עס וואקסט בכלל אויף דער ערד נאר אויב ס'איז נקוב המונח על גבי יתדות ווען דער עציץ נקוב ליגט אויף דער ערד איז דאך ליגט עס דאך אויף דער ערד, איז דאס וואס וואקסט אין דעם עציץ איז גלייך ווי עס וואקסט אין דער ערד, אויף דער ערד אין ארץ ישראל, נאר דא לא, דאס ליגט נישט אויף דער ערד, נאר דאס ליגט אויף יתדות אויף וועגן העכער פון דער ערד. באנו למחלוקת רב יהודה ורבנן, דארט וועט זיין א מחלוקת פון רב יהודה מיט די רבנן, דאס וואס וואקסט אין דער עציץ, צי עס איז גלייך ווי עס וואקסט אין דער ערד, לויט די רבנן, אזוי ווי זיי זאגן ווען עס איז אין אוויר, עס איז אויפן וואסער, איז גלייך ווי עס איז אויף דער יבשה, וועט דא אויך אויסקומען, אז דאס וואס וואקסט אין דעם עציץ נקוב, כאטש עס ליגט אויף יתדות, אז עס איז מחויב אין מעשר. אבער לויט רבי יהודה, און רבי יהודה זאגט וועלכעס איז ארץ ישראל, איז דאך נאר די ערד, אבער דאס וואס געפינט זיך אין אוויר, דאס רופט זיך נישט אן אז עס וואקסט אין דער ערד. און לכאורה דא שטייט אז עס דארף זיין א תנאי נקוב ווען עס איז געלעכערט, און אויב עס זאל נישט זיין געלעכערט האלטן די רבנן אויכעט אז הייסט נישט עס וואקסט אין ארץ ישראל, און פריער האט מען דאך געהאט דעם דין עפר חוץ לארץ הבא בספינה לארץ חייב במעשר ובשביעית, און דארט ווערט נישט דערמאנט אז ס'זאל זיין געלעכערט, מיר זאגן דאך לויט די רבנן ווען מען האט עס אין דין דווקא ווען ס'איז געווארן געלעכערט, איז רשי טאקע באווארענט עס, רש י זאגט דארטן ביי עפר חוץ לארץ, זאגט דאך דער רש י אז ס'איז בספינה של חרס היא, די שיף איז געווען פון חרס, ואינה צריכה לינקב, און זי דארף נישט ווערן געלעכערט, ווייל פון וואס איז געווארן געמאכט חרס אליין פון וואס? פון ערד, איז דאך אז ס'ליגט אויף דער ערד דאס אליין איז דאך ערד, און דא וואס מיר זאגן עציץ נקוב המונח על גבי יתדות, זאגט דער רש י רעדט זיך עציץ של עץ נקוב, אויב ס'איז של עץ דעמאלט ווען ס'זאל נישט זיין געלעכערט איז נישט גלייך ווי ס'איז אויף דער ערד, אבער תוספות ווייזט אויף ראיות פונקט פארקערט אז חרס. דארף מען לעכערן, חרס אז ס'איז נישט געלעכערט איז עס נישט יונק, און עץ, עץ האט אין זיך פייכטקייט, איז ביי עץ איז די טייטש איז פונקט פארקערט איז אפילו ס'איז נישט געלעכערט, דעריבער לערנט תוספות פארקערט אז דארטן די ספינה רעדט זיך אז די ספינה איז געוועזן פון עץ, און אויב די ספינה איז פון עץ דארף מען נישט לעכערן, און עציץ רעדט זיך פון דעם חרס אנדערע ווילן א ראיה ברענגען צו תוספות פון א פסוק אין תנך שטייט ירמי' האט געזאגט איר זאלט קויפן פעלדער און איר וועט נעמען די שטרות ונתתם בכלי חרס למען יעמדו ימים רבים זעהט מען פון דעם אז א זאך געפינט זיך אין א כלי חרס איז נישט קומט נישט אין דעם אריין די פייכטקייט פון דער ערד דעריבער ווערט עס נישט פארפוילט איז דא א גאנצע אריכות אין דא אין דעם תוספות, ווייל א שיף פשטות מוז מען דאך טייטשן ווי זיי זאלט נישט וועלן אז די שיף איז אויפן וואסער מוז דאך זיין אז אונטן איז נישט געלעכערט ווייל אויב זאל אונטן זיין געלעכערט וועט דאך אריינקומען וואסער, אדער ס'לאו דווקא ס'קען זיין ס'געלעכערט נאר מען האט עס פארשטאפט מיט מיט מיט שטיקער ערד, דאס קען דאך אויכעט זיין ס'געלעכערט און פארשטאפט מיט שטיקער ערד. און ווי וועט לכאורה זיין דער דין אז ס'וועט זיין פארקערט, ערד פון ארץ ישראל וואס וואקסט אויף א שיף אין חוץ לארץ האט דעם דין פון חוץ לארץ, ווייל דער עיקר געווענדט זיך דאך ווי דאס איז.